אזוי ווי מען האט אין די פריערדיגע צוויי פרקים געטון צוויי זאכן, מען האט געציילט די אידן, וויפיל אידן זענען דא, ווער ווער באלאנגט אין יעדע שבט וויפיל עס איז דא, און צווייטנס געגעבן פאר יעדע איינער א דזשאב, דער שטייט פון אויבן, דער שטייט פון דארט, זיי מסביר געווען דאס זענען מיליטערישע דזשאבס, און חלק פון די דזשאב איז ווי זיי רוען, ווי איז די מקום המחנה פון יעדע איינער, אזוי אין די נעקסטע פרקים, נעקסטע צוויי פרקים לפחות, און ווייטער איז דא א המשך פאר דעם, ס'דא מער פרטים אין דעם. טוט מען די זעלבע זאך פאר די לוויים, זיי האבן געלערנט פריער אז די לוויים אך את מטה לוי לא תפקוד, זענען נישט קיין חלק פון די ארמעי פון די צבא השם וואס מען ציילט ווען די אידן צוזאמען, זיי זענען נישט חונה צוזאמען מיט די אידן, אבער עקסטער ציילט מען זיי יא, אזוי ווי אונז גייען זען יעצט, אויף א אנדערע אופן, ממילא קודם דארף מען זאגן ווער זיי זענען די לוויים, דאס איז אביסל אנדערש פון די ביי די לוויים, ביי די אידן מ'הייבט אן מיט אלה תולדות אהרן ומשה זאגן ווער זיי זענען. איז אין זיין משפחה טאג מיט די תחם יחוס ביי די אידן ס'איז א וויכטיגע זאך מ'דארף כאפן ביי די אידן שטייט נישט די תולדות שטייט טאקע ויתילדו על משפחותם לבית אבותם אבער מ'הערט נישט די פרטים גראדע אין פרשת פנחס למשל זעהט מען יא דאס שטייט די משפחות וויפיל משפחות ס'איז געווען אין יעדע שבט אין פרשת במדבר שטייט עס נישט שטייט נאר די סך הכל וויפיל מענטשען דא זעהט אויס אז די חלק איז נישט געווען וויכטיג פאר די תורה צו שרייבן דעמאלט מען קען טראכטן פארוואס. מה שאין כן ביי די לווים שטייט יא די ויתילדו פארציילט די תורה ואלה תולדות אהרן ומשה וויסן ווער זענען געקומען ווי זענען געקומען פון און אזוי ווייטער אבער נאכדעם די עיקר זאך טוט מען די צוויי זאכן מ'איז ממנה די לווים און געזאגט וואס זייער דזשאב איז זיי האבן נישט קיין דזשאב אידן זיי גייען נישט מאכן מלחמה און אזוי ווייטער אבער וואס גייען זיי יא טון און מ'איז מסביר באופן פרטי וויפיל וואס יעדע איינער'ס דזשאב איז די ציילן פון די לווים וועט זיין די נעקסטע פרק און די נעקסטע חלק גייט מען זעהן וויפיל לווים ס'איז טאקע געווען פון יעדע פקודי משפחות הלווים דאס וועט זיין די נעקסטע אביסל בעקווארד די סדר ביי די אידן קודם ציילט מען נאכדעם שטייט וואס זיי זאלן טוהן ביי די לווים קודם איז מען זיי ממנה נאכדעם ציילט מען זיי און דאס איז א וויכטיגע זאך ווייל מ'קען טראכטן ספר ויקרא איז תורת כהנים, אין א געוויסע זין ספר במדבר איז תורת לוויים. און ספר ויקרא וואס רעדט זייער אסאך באריכות און סוף ספר שמות, וועגן דאס האט מען ממנה געווען די כהנים יא, ווען מען האט געמאכט אהרן הכהן מען האט אים מלבש געווען די מילואים און זיי האבן געלערנט א חלק פון גרויס חלק פון די מילואים איז געווען צו געבן פאר די כהנים זייער תפקיד זיי מלבש זיין בגדים און מושח זיין בשמן המשחה. לוויים האט מען נישט כמעט גערעדט דארט, יעצט אין די ספר במדבר איז דא זייער אסאך א באנטש פון מעשה'ס אין אנהייב ספר במדבר וואס רעדט וועגן ווי אזוי מ'האט געמאכט די לוויים און וואס די דזשאב איז ווי אזוי זיי באלאנגען פאר די כהנים ווי אזוי זיי זענען געווארן לוויים און אזוי ווייטער איז וואס שטייט דא? קודם כל די ערשטע שטיקל איז תולדות אהרן ומשה פון ווי קומען זיי? האבן גערעדט. צווייטע זאך הקרב את מטה לוי נעם די מטה לוי די אלע לוויים והעמדת אותו לפני אהרן הכהן די ס'דא אהרן דאס ווייסן אונז שוין יעצט די לוויים האבן אויך א דזשאב וואס טוען זיי? זיי זענען שומרים שומרים משמרת מיינט פשוט זיי היטן און נאכהער זיי העלפן זיי העלפן צו מען גייט זען פונקטליך וואס זיי טוען שפעטער דאס איז די צווייטע פרשה דא אין די אין די פרשה די לווים זענען אזוי ווי ארום די כהנים אזוי ווי די אידן זענען ארום די לווים און די כהנים די לווים זענען ארום די כהנים און זיי העלפן צו פאר די כהנים צו זייער משמרת יעצט פון ווי זענען זיי געווארן די לווים הייליג וואס מילא די כהנים האבן אונז געלערנט די אייבערשטער האט מושח געווען אזוי ווייטער ווי זענען זיי געווארן דא הייבט זיך אן א נייע מעשה, לי כל בכור, די אייבערשטער האט מיין אלע בכורים באלאנגען פאר די אייבערשטער, און די לוויים זענען אנשטאט די בכורים, דארף געדענקען די כהנים, פשוט זענען נישט אנשטאט די בכורים, כהנים איז א עקסטערע זאך, אהרן און משפחתו זיי זענען די כהנים, לוויים הייבט זיך אן אז די אייבערשטער האט מקדיש געווען כל בכור ביום הכותי, און יעצט גייט מען טוישן די לוויים, מען גייט זען שפעטער, גייט מען טוישן די בכורים פאר די לוויים. איז קודם האבן אונז א ליסט פון די משפחות לוי, יא די דריי קינדער פון לוי, און יעדע איינע פון זייער זייערע קינדער, און נאך דעם פרטים פון דעם. און וויפיל וויפיל פון זיי זענען געווען, דאס איז די ערשטע זאך, און שרייבט שוין דא אזוי ווי מען האט געלערנט ביי די אידן אויך שוין צוויי מאל, שרייבט מען שוין דא ווי זייער משמרת וואס זיי גייען טון, בני גרשון גייען נעמען די משכן, די אוהל, אלעס וואס שייך צו דעם, קהת גייט נעמען, שטייט קודם כל ווי זיי גייען חונה זיין אויך, זיי גייען נעמען די כלים פנימיים, יא די ארון און אזוי ווייטער די אלע זאכן, דאס איז באופן כללי, גרשון די משכן אליינס, קהת די כלים ארום זיי, יעדע איינער ס'איז דא א נשיא, ס'איז דא א נשיא בית אב פאר די קהת וואס איז אליצפן, ס'איז דא א נשיא פאר יא ס'דא א נשיא פאר יעדע איינעם וואס איז אלעזר אזוי געבט די אהרן די זייער כהנים זענען העכער די גאנצע זאך איז דא מררי וואס זייער דזשאב איז די חוץ די אינדרויסענדיגע חלקים זייער גוט יעצט וואס איז יעצט וויאזוי טוישט מען טאקע די בכורים אויף די לווים מ'האט געמאכט די גאנצע מעשה מ'האט געדארפט ציילן די די יעצט ווייסט יעדער די מעשה מ'האט געדארפט ציילן וויפיל בכורים זענען דא נאכדעם מ'האט געציילט וויפיל לווים זענען דא איז די בכורים וואס זענען פשוט דא וואס טוישט זיך קעגן לווים נאך געווען א עודף פאר פאר מער בכורים אויף די לווים האט מען געדארפט טוישן די וואס געדארפט געבן א מחצית השקל נישט מחצית השקל פינף שקלים צו קענען פודה זיין זייער בכורה עס זאל איבערגיין אויך דאס צו די לווים דארף געדענקען דאס איז אנדערש פון די מצוה פון פדיון הבן מען דארף פארשטיין טאקע איז געווען שפעטער מיר האבן שוין געלערנט אין פרשת בא ס'איז דא א מצוה פון פדיון הבן ווי יעדער איינער דארף געבן פינף שקלים דאס איז נישט די זעלבע זאך ווי דא מען דארף פארשטיין די שייכות ס'איז אביסל שווער צו פארשטיין און ס'איז לכאורה שוין געווען דעמאלטס און ס'איז אלעמאל מען דארף נאך אלץ געבן ס'איז יא גענוג לוויים אדער ס'איז נישט שוין געווען דעמאלטס גענוג לוויים ס'איז א עקסטערע זאך ס'געווען א איינמאליגע זאך דעי טויש וואס מ'האט געמאכט מקדיש געווען וויאזוי מ'מאכט דאס קען אזוי ווי אנאלעדזשיס צו די לוויים ווען מ'מקדיש געווען די לוויים דורך די מעשה פון פדיון בכורים און ציילן